די ברידער האבן דורכגעמאכט בשלום די צווייטע מאל וואס זיי זענען געגאנגען קויפן תבואה פון מצרים, זיי האבן זיך געטראפן מיט יוסף, עס איז געווען טאקע א סקעיר אינדערמיטן, זיי האבן שוין געמיינט אז מען האט זיי געברענגט צום יוסף אינדערהיים, אז דאס איז עפעס א בלבול, אבער דערווייל האט מען זיי בארואיגט, מען האט געזען אז עס איז גארנישט. איזושהי סיבה האט ער זיי געגעבן מתנות, זיי ווייסן נישט בעצם פארוואס, ס'איז דאך זייער מאדנע, מען דארף דאך אריינגיין אביסל אין די ברידער'ס קאפ, זיי ווייסן נישט וואס גייט דא פאר, מען האט זיי משוגע געמאכט צו ברענגען די ברודער, מרגלים, אקעי אפשר איז געווען א ערנסטע חשש, אקעי מען האט שוין געוויזן אז נישט, איז וואס לכבוד דעם קומט א סעודה, קומט עפעס א גאנצע וישתו וישכרו עמו, זיי האבן זיך גע'שיכור'ט, געטרינקען, געגעסן, באקומען מתנות, געבן מער מתנות פאר בנימין, עפעס איז זייער מאדנע, אבער זיי האבן עס דורכגעמאכט בשלום, ס'איז אלץ בסדר, מען האט געקויפט, מען האט אנגעפילט די רענצלעך מיט עסן און מען גייט אהיים. איצט גייען אונז אריבער צו יוסף'ס פערספעקטיוו. יוסף ווייסט דאך וואס ער טוט דא. ער פארדרייט זיי גוט א קאפ אבער ער ווייסט וואס ער טוט. און ער זאגט פאר דער אשר על ביתו, דאס הייסט דער מענטש וואס האט זיי פריער בארואיגט, ער האט פריער בארואיגט די שבטים אז ניין ס'איז גארנישט אלהי אביכם נתן לכם מטמון, מין מאדנע שפראך דאס. ווייסט, מ'גייט מאכן נאך א שפיץ שפיל, שפיצל אויף זיי. פיל אן רענצלעך, לייג אריין צוריק די געלט, און לייג צוריק מיין בעכערל אין דער רענצל אין די זעקל וואס זיי גייען האבן, נישט סתם אין א זעקל, נאר טאקע אין די זעקל פון דעם קליינעם, דער אמתחת הקטן, דעם, ס'שטייט נישט זיין נאמען דא, אבער דער בנימין, יא, ס'שטייט נישט, מען דארף געדענקען, ווען ס'שטייט עפעס נישט מיינט עס דער קליינע, יא, נישט געזעצט ווער ס'איז, נישט נוגע דא ווער ס'איז, און ווי זיי גייען ארויס קיינער זאגט יוסף פאר דער זעלבער מענטש, לאשר על ביתו, לויף זיי נאך און שריי זיי אן, וואס איז דאס משלם רעה תחת טובה, אונז זענען געווען אזוי גוט צו דיך און די צווייטע גנבים און גנב'עט דער בעכער, און נישט סתם א בעכער, נאר א בעכער אשר נחש ינחש בו, דו מיינסט טאקע? פארשטייט זיך דא זעט מען אז דער אשר על ביתו איז אויך א חלק פון די פלאן, ער איז פארט, ער איז אין אן די דיעל. און ער קומט טאקע אן און ער שרייט זיי אן ער גיבט זיי די דרשה און זיי זאגן, וואס ענטפערן זיי? זייער ענליך צו וואס יעקב האט געענטפערט פאר לבן, וואס עפעס? חס ושלום, אונז האבן עפעס גע'גנב'עט? פארקערט, אפילו אונז האבן געטראפן, ס'איז געווען עפעס א מטמון, יא, זיי זיי גייען מיט זיין מעשה וואס ער האט זיי פארקויפט, אז ס'האט זיך געמאכט, און ס'איז געווען עפעס א מציאה, און מ'האט בטעות אריינגעלייגט געלט, און מ'האט עס צוריק געברענגט, זיי זענען דאך ארנטליכע מענטשן, און זיי זאגן צו, אזוי ווי ס'איז די מנהג, און זיי זענען אזוי זיכער, בעט מ'עט אונז טרעפן די בעכער, אשר ימצא אתו מעבדיך ומת, מ'עט הרג'נען די וואס האט גע'גנב'עט, ואנחנו נהיה עבדים, זיי זענען מורא'דיג מגזם, די הגזמה איז כאילו צו ווייזן זיי זענען אזוי זיכער אז זיי האבן עס נישט. און דער איש ענטפערט, יא, ווייסטו וואס, אמת, אבער ער מאכט אביסל מער רואיג, זאגט מען אים, זייטס נישט מגזם, מ'דארף נישט הרג'נען, מ'דארף נישט די גאנצע עולם זאל זיין עבדים, דער וואס האט גע'גנב'עט וועט זיין א עבד, אזוי ווי דער דין פון ונמכר בגנבתו, כעין אזא זאך, און אתם תהיו נקיים, מ'וועט זען יוסף גייט באלד אויך טון די זעלבע זאך, ס'הייסט ס'דא א גאנצע שפיל א גאנצע צייט, ער איז מגזם, ער איז אזוי זיכער אז ס'נישט גארנישט, אדער אז ס'איז אז מ'וויל ווייזן אז ביסט מגזם, און די און די מצרים, יוסף און זיינע זיין שליח דא, זיי גייען אזוי, ניין מ'גייט מיט די געזעץ, און עס איז הום עני יאר, א גאנצע צייט מאכט יוסף דאס, און איך גיי מיט די געזעץ, איך גיי מיט די גערעכטיגקייט, מ'האט געטראפן די גביע און ס'איז צרות, שטייט ויקרעו שמלותם, זיי ווייסן נישט וואס גייט דא פאר, בקיצור מען גייט צוריק אין מצרים, און מען קומט צו יוסף און ווייטער זאגט אים יוסף די זעלבע דרשה וואס ער האט אריינגעלייגט אין די מויל פון די שליח, מה המעשה הזה אשר עשיתם און כאפן די בעכערס, וואס זאגט און וואס זאגט יהודה צוריק די זעלבע זאך וואס ער זאגט פאר די שליח זאגט ער פאר יוסף אליינס, וואס זאל מען זאגן מה נאמר לאדוני, זאגט ער שוין נישט אז ער קען נישט צוזאגן אז עס איז נישט דא, ער האט אים געכאפט, אלהים מצא את עוון עבדיך. און זאלן זיין עבדים. זאגט יוסף, ניין, וואס עפעס אלע עבדים? ווער עס ווער עס האט געכאפט איז אן עבד, און ווער עס איז נישט, נישט. און דא קומט ויגש אליו יהודה, און ער זאגט אים א משונה'דיגע א מופלגה'דיגע דרשה, מען דארף הערן יעדע ווארט וואס ער זאגט דארט, און די תוצאה פון די דרשה גייט זיין די נעקסטע פרק אז יוסף האט זיך נישט געקענט איינהאלטן. וואס מען דארף הערן דא, וואס מען דארף קענען ליינען, אזוי ווי אונז זאגן די גאנצע מעשה איז, אז די דרשה האט דאך כאילו, ס'איז דא אין יעדע זאך, אונז ווייסן דאך אלעס, יא, אונז זענען דאך אזוי ווי די third person perspective, אונז ווייסן דאך וואס יעדער איינער ווייסט, אבער ביי יוסף, און צווישן יוסף און די ברידער גייט דאך א גאנצע צייט די געים, יוסף ווייסט וואס זיי ווייסן, און זיי ווייסן נישט. יעצט ווען ער רעדט פון זיין טאטע און ער רעדט פון יעקב און ער רעדט פון יא וואס פונקטליך האט מען געזאגט און וואס יעקב זאגט אז בנימין מת והורדתם עבדיך שיבת עבדך אבינו וחטאתי לאבי כל הימים ער הערט די אלע זאכן איז מצד וואס יהודה מיינט יהודה מיינט אז דאס איז סתם א מעשה וואס מ'פארקויפט פאר א מושל אין מצרים ער זאל האבן אפשר רחמנות מ'איז מ'איז מסביר די גאנצע מעשה און אפשר איז מרמז אז ס'איז נישט פעיר. האסט דאך געזאגט שימת עין, ביסט דאך סתם א גנב, האסט דאך גע'גנב'עט דער בנימין, און ער איז דאך טאקע דער צווייטער וואס איז איבערגעבליבן, און אזוי ווייטער. אבער יוסף הערט דאך דא א גאנץ אנדערע מעשה. יוסף הערט דא, מ'רעדט פון זיין טאטע, מ'רעדט פון זיין ברודער, מ'רעדט פון די צער וואס זיין טאטע האט געהאט ווען ואומר אך טרוף טורף, מ'רעדט פון די גרויסע צער וואס זיין טאטע האט געהאט מיט בנימין, מ'רעדט, מ'זעט אויך ווי יהודה האט שוין רחמנות, ווי יהודה ערב את הנער, נישט אזוי ווי יהודה איז לכתחילה, האט אויך לכתחילה, אבער עס איז געווען זיין איידיע צו הרג'ען, פארקויפן יוסף, יא, מ'דארף דאך געדענקען, און דא זאגט ער ער האט אזויפיל רחמנות און יוסף הערט א גאנץ אנדערע מעשה ווי וואס יהודה מיינט ער זאגט.